קאסעט צוויי, זייט דריי, המשך פון דער דערציילונג ברידער. באלד, באלד, לאמיר זיך נאר דערמאנען וואס האט מיט מיר געלערנט דעם דיין'ס ברודער נחמן בער. יא, מורא, דערשרעקן זיך. רבך פאר דיין רבי'ן. כמורא דארף זיין ווי דערשרעקן זיך. שמים פאר'ן הימל. דאס הייסט פאר גאט. אויף דערויף האב איך שוין קיין שום תירוץ נישט. אבער גאט האט דאך מיר שוין געשטראפט נאך פאר די דאזיגע זינד מיינע, מיט מיטגעבן מיר א פארשטאפטן קאפ, ווען מיין קאפ וואלט נישט זיין קיין פארשטאפטער, יא, וואלט איך דאך שכל געהאט נישט צו טון אזעלכע מעשים רעים. דא האט ער מיט דער מחשבה גענומען רעדן צו גאט. כ'פארשטיי דיר נישט גאט. וויאזוי זאל איך דיך פארשטיין אז דו אליין האסט מיר געגעבן א פארשטאפטן קאפ? האב רחמנות אויף מיר גאט כרחם ווי עס דערבארעמט זיך אב א טאטע על בנים אויף זיינע קינדער. אויב אפילו איך בין אויך ביי דיר נישט מער ווי א בופלאקס, דערבארעם זיך אויף מיר ווי א גוטע באלעבאסטע דערבארעמט זיך אויף איר קראנקער שטומער צונג אין שטאל. וועסט זאגן גאט דיין בופלאקס וועט זיך מיען אין דיין תורה ביז די לעצטע כחות וועלן אים אויסגיין. איך פיל זיי גייען מיר שוין אויס. ביי דעם געדאנק איז ער איינגעשלאפן, האט נישט געפילט אז די מאמע און די באבע שטייען ביי זיין צוקאפנס, די מאמע האט געשעפטשעט, וויי צו אונז, דאס קינד ברענט נעבעך, און טרערן האבן אראפגעקאפעט אויף זיין קישן, און די באבע האט מיט איר ניגונדיקן געשעפטשעט ווי זי לייענט די צאינה וראינה, זי באגלייט.

ס'איז דאך בשעתו פארן גאנצן שטעטל פון דעם בית המדרש גאס ביז להבדיל דער באד גאס, פאר קיינעם קיין סוד נישט געווען אז ער, רובטשע פישל שוסטערס, שפילט א ליבע מיט א ריווטשע עוזר שניידערס. און די ליבע האט, נישט צו פארגלייכן מיט אנדערע אויסבאהאלטענע ליבעס, געהאט א גוטן סוף. זיי האבן מיט מזל חתונה געהאט, און אראפ פון מארק, שוין איינמאל א ליבע. זי האָט שױן אַפֿילו אַ ביסל צו שנעל געגעבן פֿרוכט, װײַל אַז ריװטשע איז געלעגן געװאָרן מיטן ערשטלינג, האָט מען נישט אַנדערש װי געמוזט רעכענען, אַז ער איז אַ זיבעלע. כאָטש זײַן אױסזען און זײַן װאָג, װאָס די באָבע שׂרה די ליטװאַטשקע האָט מיט אַ כיטרן שמײכעלע אָפּגעפֿילט מיט אירע געניטע הענט, האָבן זיך אײַנגעשפּאַרט, אַז ער איז אַ נײַנטעלע.

איז געוואונטשענער א כשר זיבעלע איידער חלילה א נישט כשר ניינטעלע. מזל טוב דעם שטעטל מיט א כשר זיבעלע. דער שטאט-לץ מאירקע שולדענער האט זיך אויך מיט א גאר ערנסט פנים איינגעשטעלט פאר דעם, זאלן אנדערע שמייכלען און אונטערלאכן אפילו פון זיינע רייד ער רעדט ערנסט. אז סיי דער ברית מאכער און סיי די ברית מאכערן זאגן ס'א זיבעלע, דארף מען שוין קיין בעסערע עדות גארנישט האבן, ווייל געווען דערבאנען זיי דיר נאך נישט קיין אנדערע. און ס'דא א שכל דערביי אויך. אין זייער גרויסע ליבשאפט האבן זיי געהאלטן אין איין לעכצן נאך א קינד. די פרוכט פון זייער הייסער ליבע, וואס אפילו די חתונה האט נישט באוויזן אפצוקילן, זי זאל דערפרייען זייערע ליבענדיגע הערצער, דאס אממ פו פו ווי דאס פאסקודנע מויל איז עס א מסור, כ'מיין די פרוכט טאקע, א געראטענע פרוכט, א געראטן קינד, נאך ביי דער מאמען אין בויך האט עס שוין מקיים געווען די מצוה פון כיבוד אב ואם, דערויף זאגט עס דער פסוק, שישו בני מעי, פרייט זיך מיינע געדערים, וואס שמייכלט איר? נישטא דא וואס צו שמייכלען. נאָך מיר נאָך, דאַרף אַזאַ ברית פּראַווען דאָס גאַנצע שטעטל. נו, בײַ דעם זיבעלע איז עס נישט געבליבן שטײן. פֿון הײַנט אָן און װײַטער האָט שױן ריװטשע רופֿטשעס געבױרן כּמעט אַלע צװײ יאָר אַ נײַנטעלע, און פֿאַרשטומט זאָלן װערן שׂונאימס בײזע צינגער. יעדעס נײַנטעלע האָט אפֿשר ניט פֿאַרגרעסערט די ליבע אין דער מאַמעס האַרצן צום טאַטן, אָבער זיכער פֿאַרגרעסערט דאָס דחקות און די נײט אין טאַטע-מאַמעס הײַזל. װען אַ קינד זײגט, פאדערט זיך אז די זייגנדיגע מאמע זאל מער און דערנערנדיגערעס עסן און טרינקען, און דאס קינד ווען מען אנטוויינט עס פון דער ברוסט, ווערט עס פון א זייגערל א פיקערל. וואו נעמט מען עס פון דעם ווארשטאט מיטן שוסטער בענקעלע צו דאסטארטשען האמעניו פאר די אלע פיקערלעך? און חוץ דעם פיקן דארף דאך א קינד א ווארים האבן כאטש א העמדל אויפן לייב דאס געזעסל צו פארדעקן. און אז א הונגעריגער נפש כאפט אריין עפעס א נאש

אזוי איז עס שוין די ארעמע בעל מלאכה'שע מערכה. אין א יארמע ווערט דער בעל מלאכה געבוירן, און אין א יארמע וועט ער שטארבן. אזוי איז עס געווען מיט די פריערדיגע בעל מלאכה'שע דורות, און אזוי וועט עס זיין מיט די קומענדיגע. אז דער אל מלא רחמים אליין וועט נישט איבערמאכן די וועלט, וועט זי שוין אזוי אויף אייביג פארבלייבן. קלאפט זיך עס אריין, רופטשע שוסטער מיטן העמערל אין קאפ אריין, ווי די פלעקלעך אין דער פאדעשווע.

זאל נאר קיין פאראיבל נישט האבן ווען מען כאפט זיך אמאל ארויס מיט א ווארט אויף די אידן מיט די גראבע טייסטערס. ביי א נאשבראט, אן ערליכן שוסטער, איז דער אמת וואס אויף דער לונג, אויפן צונג. רופטשען קוועטשט דער שוך גאר אויף אן אנדער נאגניאטקע. מילא אז ביי די אנדערע שוסטערס ס'איז קיין שאד נישט, סיידא זענען דא גאר אויף דער וועלט, איז דער שלום בית א צוקאליעטשעטער, א צערודערטער און קומט צו א שטיקל מנוחה ערשט אויפן בית עולם, קען מען עס פארשטיין און מאכן דערמיט שלום. זיי האבן דאך חתונה געהאט, געשטאנען אונטער די פיר דרענגלעך, נישט אויס ליבע. זיי האבן אפילו נישט געוואוסט מיט וואס מען עסט עס אדער מען קושט עס. אט האט מען חתונה געהאט, מען איז געווארן א פארפאלק ווי א פאר שיך א שטייגער. איינער איז א רעכטער, דער צווייטער א לינקער. יעדערער קוקט אוועק פון צווייטן און ציט אין א צווייטע זייט. נישט מער, די פיס האלטן זיי אין קלעם. ווען שיך וואלטן באקומען מיילער און אנגעהויבן רעדן ווי בלעם'ס אייזל אין חדר, וואלט מען אוודאי געהארכט ווי זיי זאגן זיך אריין איינעם דעם אנדערן, א רוח אין דיין פלעקל שבפלעקל'ס טאטע מאמע אריין! א רוח אין דיין חזר'שן דראטוועניו'ס וואס האט דיר גאר צוזאמענגענייט! און ווען זיי באקומען שוין יא אמאל מיילער אויף דער עלטער, האבן זיי שוין דעמאלט מחמת זקנה קיין כח נישט א ווארט צום מויל ארויסברענגען, שווייגן זיי

מילא איז עס צו פארשטיין. אבער ביי אים? ביי רובטשען וואס האט מיט זיין ריבטשען יארן לאנג פאר דער חתונה א ליבע געשפילט, אויף די וועגראנדן, אונטער די ביימער, אין פעלד און אין וואלד, און אפילו הינטער די גויאישקע געפלאכטענע פלויטן, אויב נאר די בייזע הינט האבן פון דארט נישט פארטריבן. ביי אים זאל אזוינס געשען? ס'הייסט נישט ביי אים, ער וואלט נאך היינט די ליבע געשפילט, נאר ביי איר ביי ריבטשען.

נישט איינמאל ווען ער מאכט אפאר קאמאשן מיט זיידענע גומעס אין די כאלעווקעס, טוט אים א קום ארויף אויפן זינען אז די ליבע איז אין מענטשנ'ס הארצן איז געגליכן צו אזא מין זיידענע גומע וואס ציט זיך אויס, ציט זיך אויס ווען ס'איז נויטיג. נאר ווייזט אויס אז ביי איר אין הארצן ביי ריבטשען האט זיך די זייד גומע שוין אויסגעריבן.

און איז עלול צו פארטרינקען די ארעמע הייזלעך. זי שרייט, זידלט, שעלט, און מיט אזעלכע באנומענע קולות ווי די געקוילעטע עופות ביים שוחט אין פירהויז אום ערב יום כיפור. כאטש נעם און באגראב זיך לעבעדיגערהייט אין דרערד אריין ביז איבער די אויערן. ווי מיט א נאהייקע שלאגט זי דיך מיט איר צונג איבער אלע דיינע גלידער, שלאגט מלקות, זאלסט אפנים האבן אפגעקומען פאר אלע דיינע בחור'ישע זינד און היינטיגע זינדיגע מחשבות. און דו רובטשע קורטשע זיך ווי א ווארעם ביי אירע פיס, און זע דערביי אויף צו להכעיס אירע פיסלעך זענען נאך היינט אויך אזוי שיין, זאל א רוח אין דעם טאקער וואס האט אזעלכע אויסגעטאקט. זעסט, איך שעלט שוין אויך. זי זידלט, שעלט, און טוט אפילו אמאל א שפיי אים אין פנים אריין. און ער, ווי די גאל ווערט אים נישט צערונען איבער אלע אברים, ווי דאס הארץ איז אים נישט איין שטיק קלעמעניש, איין שטיק ווינד און ווייעניש,

זי איז דען ניט גערעכט, ריבטשע? אָבער אויף אייביק איז עס אַזוי נישט פאַרבליבן. אַפילו אַ שיקסע ביי אַ רב לערנט זיך אויס פּסקענען שאלות. האָט אויך ער, רובטשע שוסטער, מיט דער צייט זיך אויסעלערנט פון איר אַליין טאַקע, פון זיין ריבטשען, ניין, נישט שעלטן, חלילה זאָל אים דאָס מויל פריער אַראָפּגענומען ווערן. נאָר אַ געשריי טאָן, אויף צוריק זיך אָפּבייזערן, אַפילו אַ קלאַפּ טאָן ווייך אין טיש, בלויז מיט דער כוונה זי איינצושטילן. ס'האָט אָבער קנאַפּ-וואָס פּועל געווען. אים איז איבערגעבליבן צו טאָן בלויז דאָס אייגענע, טראַכטן היינט און טראַכטן מאָרגן, ווי אַזוי שטילט מען איין דעם סמבטיון? ווי אַזוי לעשט מען איין דעם פייערטאָפּ פון גיהנום? לאַנגע יאָרן איז פֿון דער טראַכטעניש גאָרנישט אַרױסגעקומען. רובֿטשע טראַכט, און ריבֿטשע, נײן! זי לאַכט ניט, זי יאַדעט און שעלט און שפּײַט, װי אַ קאַץ אױף אַ הונט, און ער לאָזט אױס זײַן פֿאַרגאַלט האַרץ מיט שטאָך פֿון דער אָל אין דער פּאָדעשװע אַרײַן, מיטן העמערל צו די פֿלעקלעך און טוט אַפֿילו אַ מאָל אַ שפּײַ זיך אין די הענט אַרײַן, זײ צוצוגעבן קוראַזש. איין מאָל, בעת ריבֿטשעס רייד זענען אין אים שוין אַרײַן ווי אַן עסנדיקער זשאַווער אין די ביינער, און ער האָט געפֿילט, ער טראָגט עס מער נישט איבער, כאָטש נעם קלאַפּ זיך די פֿלעקלעך אין אייגענעם שאַרבן אַרײַן, האָט אים מיט אַ מאָל עפּעס ווי אַ בליץ געטאָן אין מח, און אַ שמייכל האָט זיך אים צעגאָסן איבערן פּנים, אין געדעכעניש איז אים אויפגעגאנגען א לעבעדיג בילד פון זיינע חדר יארן. ווי א שוסטערס פישל שוסטערס א אינגל איז ער אין חדר געווען עלנד, ווייל אלע אנדערע תלמידים זיינען געווען פון באלעבאטישע גראד, און קיינער האט נישט געוואלט זיך חבר'ן מיט אים. ווייל אנגענומען איז ער איז אין אָט דעם חדר נאָר אין זכות דערפאַר, װאָס זײַן טאַטע, פֿישל, איז געװען דעם שוסטערס פֿון רעבנס הױף. דערצו, װאָס אמת איז, איז זײַן קעפּל געװען אַ שװאַכס, און נאָכגײן זײ אין דער גמרא מיט רש״י איז געװען נישט פֿאַר זײַן כּיח און נישט פֿאַר זײַן מח. ער האָט זיך זײ תּמיד נאָכגעשלעפּט װי אַ הינקעדיקער נאָך גײענדיקע און פֿלעגט ניט זעלטן אַרײַנכאַפּן פֿון רעבנס טוסאַקעס, אַמאָל אַלײן פֿאַרדינטע, אָבער טײלמאָל אױך פֿון אַנדערע פֿאַרדינטע פֿאַרן נישט גײן געהעריק אין שפּאַן. אָדער פֿאַר אַראָפּגײן פֿון גלײַכן װעג, און יאַנקעלע פּאָצװיניק פֿלעגט דערבײַ בליצן אױף אים מיט די אױגעלעך און אַרײַנשעפּטשען אין דער גמרא, זה כּפּרתנו! אַפֿילו פּשוט רעדן מיט אים האָט קײנער נישט געװאָלט, האָט ער אַלײן זיך געהאַלטן פֿון זײ פֿון דער װײַטנס, ער פֿלעגט זיצן פֿאַרטראַכט אין זיך, װי אינגאַנצן אַ זײַטיקער, אָבער תּמיד האָבן די אױערן, פֿאַרשטעקט צװישן די חבֿרים, נישט חבֿרים, זיך אײַנגעהאָרכט צו דעם, װאָס זײ רעדן.

כ'פארשטיי ניט, ס'הייסט, פארשטיי, הערשעלע לייג צו קאפ, אויב זי טוט אים א שעלט, איז ער דאך פאר איר נישט קיין רב, ווייל קיין רב טאר מען ניט שעלטן, און אז ער איז נישט קיין רב, איז זי דאך שוין ניט קיין רעביצן, נאר א פראסטע אידענע, עלעהיי א סעדעכע אין מארק, וועט ער, מיין טאטע דער רב, האבן מיט אזעלכע צו טאן? און דאס איז אלצדינג? האט אים הערשעלע אנגעצויגן, ניין, מעגסט הערן ווייטער.

איז פארוואס מאכט ער דער רבינטשיק נישט קיין געוואלד? ער האט חזקה אויף די הייוון אדער נישט? נו און דיין טאטע וואס? מיין טאטע האט די גאנצע צייט ווי שטענדיג קיין איין ווארט איר נישט געענטפערט, האט נאר שטארקער פארקנייטשט דעם שטערן און נישט ארויסגעהויבן דעם קאפ פון ספר אין וועלכן ער האט אריינגעקוקט, און אט האט ער גענומען אונטערברומען עפעס א ניגון. דאָ האָט זיך דער מאַמענס פּנים װי צעפֿלאַקערט. אַז ברומען זאָל שױן אױף דיר אַ בער אין װאַלד! אַז שטיקער זאָל ער רײַסן פֿון דײַן שטרײַמפּל! װי איז מיר װען דאָס האַרץ פֿאַר צרות אױף שטיקער צעריסן! נו, איז הערשעלע שױן גאָר אומגעדולדיק? אײַל זיך ניט, הערשעלע, קײנער װעט בײַ דיר ניט אױסכאַפּן! דאָ האָט מײַן טאַטע אַרױפֿגעהױבן דעם פֿאַרקנײטשטן שטערן פֿון ספֿר אַרױס, אַ קוק געטאָן אױף מײַן מאַמען, אַרױפֿגעלײגט די שנופּ־פֿאַטשײלע אױפֿן אָפֿענעם ספֿר, געלאָזט זיך פּאַמעלעך צוגיין צום געפֿעס־שענקל און אָנגעהױבן אַרױסנעמען געלאַסן מיט דער רעכטער האַנט אַ טעלער נאָך אַ טעלער און זײ אָנשטעלן אױף דער לינקער האַנטפֿלאַך. די מאַמע איז שױן געשטאַנען שטיל װי שטום געװאָרן און מ'האָט געהערט װי זי סאָפּעט, אירע אױגן אָנגעשטעלט פֿאַרװוּנדערט אױפֿן טאַטן, האָבן געפֿרעגט, װאָס זאָל דאָס באַטײַטן? ער איז חלילה אױסערן זינען? נו, גליען הערשעלעס צעעפנטע אויגן ווי איינצושלינגען. און אז מיין טאטע האט שוין געהאט אנגעשטעלט אויף זיין לינקע האנט לעבן הארצן א גאנצן שטויס טעלער, האט ער זי פאמעליך איבערגעדרייט די האנט און דער גאנצער שטויס, באטס! אויף דער פאדלאגע. דער מאמע'ס פנים איז אין די רגע געווארן ווייס ווי ליים, אנשטאט זיך צו צושרייען, האט זי ווייטער געקוקט אויפן טאטן מיט א פראגע, נאָר די ליפּן אירע האָבן איר געציטערט, געציטערט. זי האָט אפשר געמיינט אין דער אמתן, אַז דער טאַטע איז אַראָפּ פֿון זינען. דעמאָלט האָט מײַן טאַטע אויפֿגעהויבן די אויגן, שטילע און פֿאַרקלערטע, פֿון דעם באַרג שערבלעך אויף דער פּאָדלאָגע, אָנגעשטעלט זיי אויף דער מאַמעס ליימענעם פּנים, אַרויסגעשפּאַרטע אויגן און ציטערנדיקע ליפּן, און רואיק און קאַלט געזאָגט, רעבעצן! כך יעשה, אזוי וועט געטאן ווערן יעדעס מאל ווען פון דער רעבעצן מויל וועט זיך גאט באהיט ארויסכאפן א קללה, אידן האבן גענוג תוכחה אין חומש. און ער האט זיך ארויסגעדרייט צו איר מיטן רוקן, איז צוגעגאנגען צוריק צום אפענעם ספר, אראפגענומען די פאטשיילע, פארקנייטשט דעם שטערן, און גענומען אונטערברומען דעם פריערדיגן ניגון. און דיין מאמע, די רעבעצן? ערשט דעמאָלט האָט די מאַמע זיך אַ כאַפּ געטאָן מיט ביידע הענט פֿאַר דער קופּקע און איז שטום אַרויסגעגאַנגען. אין אַ מינוט אַרום האָט זי זיך פֿון קיך דערהערט, איר כליפּעדיק געוויין. דער טאַטע האָט אויפֿגעהויבן אַהין די אויגן און דערזען מיך. מײַן פּנים האָט זיך ערשט פֿאַרקרימט צו וויינען. ס'איז מיר אַ שאָד געווען די מאַמע. ווען זי פֿלעגט שרײַען אויפֿן טאַטן, פֿלעג איך זי אַפֿילו פֿײַנט האָבן. אָבער ערשט, אַז די שערבלעך ליגן אויף דער פּאָדלאָגע און זי וויינט, דודל, איז דער טאַטע גיך צו מיר צוגעגאַנגען און האָט מיך געגלעט איבער דער באַק, נעמסט זיך איבער, װאָס די מאַמע װײנט. מען דאַרף נישט, קינד מײַנס. אַ מאָל איז װײנען אַ רפֿואה פֿאַר אַ מענטשן. ס'איז גוט פֿאַר דער מאַמען, װאָס זי װײנט. איר אַלײן האָב איך דאָך, חלילה, קײן בײז ניט געטאָן, נאָר צעבראָכן עטלעכע טעלער, זאָלן זײ זײַן פֿאַר איר די כּפּרה. װי אין מדרש שטײט, דער אײבערשטער האָט אױסגעגאָסן זײַן צאָרן אױפֿן האָלץ און די שטײנער פֿון דעם בית-המקדש, און האָט ניט אױסגעגאָסן זײַן צאָרן אױפֿן פֿאָלק ישׂראל. און איך, דודל, האָב דאָס צעבראָכן נישט חלילה קײן הײליקע טעלער. איך האָף צום אײבערשטן, אַז מער װעט זיך שױן דער מאַמען דער רעבעצן נישט עפֿענען דאָס מױל צו שעלטן אַפֿילו קײן שטרײַמל. נו, און װײַטער װאָס? איז שױן הערשעלעס נײַגער געװען אַ ביסל געשטילטער. אין דער רגע איז דער מאַמעס וויינען אין קיך שטיל געוואָרן, ווי זי וואָלט זיך אײַנגעהאָרכט אין דעם טאַטנס רייד דורך דער וואַנט, און זי איז שטיל און ווי אײַנגעבויגן אַ ביסל אַרײַנגעקומען מיט אַ בעזים אין האַנט און האָט גענומען פֿאַרשאַרן די שערבלעך. אַ מעשׂה מיט אַ שיינעם סוף, האָט זיך הערשעלע צעשמייכלט, דו קענסט שוין דערציילן דודל ווי אין אַ מעשׂה-ביכל. דו ווייסט, הערשעלע, האָט זיך דודלס פּנים ווי צעשמאָלצן פֿון זײַן לויב, און ס'איז טאַקע אַזוי, ווי מײַן טאַטע האָט געזאָגט. פון דעמאלט אן הערט מען נישט שוין ניט קיין קללה פון דער מאמע'ס מויל, אפילו ווען זי צושרייט זיך אמאל אויף מיר, איז עס שוין אויך ניט אויף אזא הויכן קול. אין דעם מאמענט האט רבשע דערהערט ריווטשע'ס קללה. זעט נאר, מענטשן טייערע, דאס פארטראכטעניש זיינס! דאס מויל איז ביי אים צועפנט ווי א קבר און וויל זיך גארנישט צומאכן. איך שריי און שריי, און ער גארנישט. אז א קבר זאל זיך שוין פאר דיר אן עפן טאן, גאטעניו אין הימל, און זאָל זיך שױן מיט דיר אין אײנעם אױף אײביק פֿאַרמאַכן, ליבהאַרציקער פֿאָטער! איך פֿאָלג דעם רבינס עצה, עס רופֿט שױן דורך אין רעיון. ער האָט געטאָן אַ שפּרונג אױף, אַ לױף צו דער װאַנט פּאָליצע, אַ כאַפּ געטאָן דאָס אײנציקע פּאָרצעלײַנע טעפּעלע, װאָס זײ האָבן פֿאַרמאָגט, און אַ שמיץ עס אין דרערד אַרײַן. ער האָט דערהערט אַ האַרצרײַסנדיק קװיטש און גלײַכצײַטיק דערפֿילט איבער די אױגן אַ פֿלעם פֿון אַ נאַסער שמאַטע, אױסגעװײקט מיט אַ זודיקער קללה.

אַז צעבראָכן זאָל דיר װערן דער שאַרבן, אַז צעפּיצלט זאָל דיר װערן די בײנער, אַז אױף שטיקער זאָל דיר צעפֿאַלן די קישקעס מיט אַלע דײַנע רמח-אבֿרים, אַז, אַז, אַז די הױט האָט אים געברענט אונטער די אױגן, די הענט זײַנען אים װי געלעמט געװאָרן, האָבן זיך אים שױן מער נישט אױפֿגעהױבן עפּעס צו ברעכן, פֿאַרשפּילט איז אים דורכגעלאָפֿן אין רעיון,

האָט זיך נאָך קינדװײַז אַרױסגעװיזן מיט אַ קרענקלעכע עקשנות, װאָס לאָזט זיך נישט בײגן אַפֿילו פֿון טאַטנס הערשערישן װילן. דער טאַטע האָט זי דערפֿאַר גערופֿן די רופֿיע, אױסדערװײלטע, און בפֿירוש אױסגעמיטן צו קומען מיט איר אין אַ צוזאַמענשטױס. ברכה איז נישט געװען אַזױ פּראַקטיש קלוג, װי רײזיע, איר עלטערע שװעסטער, אָבער פֿעיִקײטן האָט זי אַרױסגעװיזן גרעסערע פֿון איר. זי האט אויך באקומען א העכערע בילדונג פון רייזיען. די צייט גייט פאראויס און דאס לעבן ווערט אויפגעקלערטער און פרייער. זי איז געווען באהאוונט אין תנך, און להבדיל אין דער רוסישער ליטעראטור האט אפילו דייטש געלערנט און שמעקעוודיג פארבארגענערהייט געשריבן לידער אויף יידיש. דערפון די שעמעוודיגקייט און דאס אויסבאהאלטן זיך דערמיט. א בארימטער דריילינג חבר'טארנס איז געווען אין שטעטל. זי, ברכה יעקב מאיר'ס א מיטל-וואוקסיגע, נישט קיין שטאלטנע, מיט א טונקל-הויטיג פנים, נישט קיין שיינס, מיט הארבע שטריכן, נאר מיט צוויי גרויסע שווארצע אויגן וואס זייער גלי און גלאנץ גיסן זיך אריבער זייערע ברעגן און מאכן שימערן דאכט זיך אירע שווארצע האר. ריקעלע, דעם רביצינ'ס, דעם רבי'נס יונגסטע טאכטער,

וואס בעט זיך מען זאל עס פאראייביגן אויף א בילד אין קאלירן. די דאזיגע דריי מיידלעך האבן זיך געלעבט יעדער באזונדער און אלע דריי בשותפות'דיג. זייער אייגן נשמה לעבן, ווי מחוץ די גרעניצן פון זייערע היימען און זייער סביבה. האבן מיטגעלעבט דאס לעבן פון די העלדן פון די ביכער וואס זיי האבן געלייענט באזונדער און בחברותא. ס'האָט זיי פֿאַרבונדן אַ ראָמאַנטישע חבֿרשאַפֿט און זיי האָבן געבילדעט אַן אייגן וועלטל, אַן אָפּגעזונדערס. אויסטערליש זענען זיי געווען פֿאַרן שטעטל און אויסטערלישע מעשׂות פֿלעגן וועגן זיי דערציילט ווערן. צווישן אַנדערע, איין מאָל אין אַ לבֿנה-נאַכט האָט מען זיי געזען טאַנצן אָנגעטאָנענע אין גאַנצן אין ווײַסן. האַלטן זיך זיך פֿאַר די הענט אַרום דער קרעניצע הינטערן שטעטל. פֿאַרשטעלט פֿון אַ גאָפּריס סעדל, איז זײ נישט אײַנגעפֿאַלן, אַז עמעץ קוקט זײ נאָך טאַקע פֿון סעדל אַרױס. געטאַנצט, געטאַנצט און שטײן געבליבן. דערנאָך האָבן זײ זיך װי אױף די קני אַראָפּגעזעצט, אַראָפּגעבױגן די קעפּ מיט די צעלאָזענע האָר, אָפּגעשװענקט זיך די הענט ביז די עלנבױגנס אין דעם װאַסער פֿון דער קרעניצע און אױסגעװאַשן מיט איר די אױגן. אױפֿגעשטעלט צו זיך און אױסגעגלײַכט,

דערפאר אפנים האבן די חברטארן זיך איינמאל אנטפלעקט דעם טיפסטן סוד פון זייערע הערצער, די יונגע און פארבענקטע וועמען זיי האבן ליב, כאטש פאר יענע צייטן האבן זיך אין שטעטל יונגלעך מיט מיידלעך נישט באגעגנט. מער ווי כאפן א בליק איינער אויפן אנדערן האט זיך ניט געשיקט, און ס'האט זיך ארויסגעוויזן צו זייער גרויסער איבערראשונג, זיי אלע דריי האבן ליב איין יונגל. אבער זייער חבר'שאפט טאר נישט, חלילה, צוליב דעם געשטערט ווערן. זיי ריזיקירן מיט זייער קלארן זינען, זענען זיי פרייוויליג געקומען צום באשלוס, זיי וועלן אים אלע דריי ליב האבן ווייטער פלאטאניש, נאר דער באשערטער וועט זיין ברכה'ס. ער איז סייווי צו ווייניג אויסדערוועלטער צו זיין דעם רבינ'ס איידעם, און צופיל אויסדערוועלטער צו זיין פרוים דעם גבאי'ס איידעם. ער איז טאקע ווי אנגעמאסן פאר ברכה'ן און איר טאטן דעם גבאי ראשון. חוץ דעם איז ברכה אן אקשן, ער איז דאך איר'ס א שוועסטער קינד. דער אויסדערוועלטער איז געווען פינטשע משה יוסל דעם מלמד'ס, ברכה'ס מומע שבע'ס בן זקונים. ווי משה יוסל איז געווען אין שטעטל א שם דבר מיט זיין תמיד גליענדיגע פרומקייט, אזוי האט זיין פינטשע געשמט און נישט נאר אין שטעטל פאר אן עילוי, עס וואקסט א גדול בישראל, און חוץ דעם איז ער נאך געווען פינטשע קלוג, שווארץ חנ'עוודיג און שטאלטנע. נישט אומזיסט האט ער ביי די שטעטלישע צניעות'דיגע מיידלעך אויפגעריסן די אויגן און די הערצער, און חשוב'ע בעלי בתים האבן באצייטנס מקנא געווען יענעם וואס פינטשע משה יאסל'ס וועט פאלן אין זיין חלק פאר אן איידעם. יעקב מאיר האָט שוין לאַנג געהאַט אָפּגעמאַכט בײַ זיך אין האַרצן, פּינטשע משה יאָסלס וועט זײַן זײַן צווייטער איידעם. ער וועט חוץ זײַן אייגענעם שטאָלץ געבן אַ גרויסן נדן, אַ גבירישן אויסשטייער, אויסקליידן דעם חתן ווי דעם רבינס אַ זון און זיך מתחייב זײַן געבן די קינדער קעסט אומבאַגרענעצט אין צײַט. און ווען ס'וועט זיך מאַכן ערגעץ אין אַ שטאָט וווּ דער רוב תושבים זענען טריסקער אנשי שלומינו,

האָט יעקבֿ מאיר מיט רמזים און האַלבע װערטער צוגערעדט צו משהן יאָסלען, בעת יענער האָט געבעטן בײַ אים אַ גמילת-חסד אױף שבת. יאָר נאָך יאָר האָט ער אים באַזאָרגט פֿאַר גראָשנס אַ פֿײַנעם אתרוג מיט אַ לולבֿ אױף סוכּות, און כאָטש נישט אָפּגערעדט אױף קלאָר, איז דער ענין געװען לױטער און זיכער בײַ בײדע צדדים. אױך דער חתן פּינטשע און די כּלה ברכה האָבן זיך דאָס פֿון אַ װערטל און אַ שפּאַס אין שטוב אָנגעשטױסן, און זײ האָבן געװאַרט אױף יענעם טאָג, פונקט ווי אין זייערע היימען טרעפט זיך א מכשול. די קינדער, די פופצן יאריגע חתן כלה, באגעגענען זיך צופעליג ביי דער מומע יהודית'ל. די מומע יהודית'ל איז פארשטייט זיך א פרומע, און ווי קען זי נישט זיין אזעלכע אז איר מאן סרוליק איז א גבאי ביים רעבן? ווי א געקומענע אבער פון סקווירער הויף איז זי שוין וועלטליך, טראגט א שיין פארקעמטן פארוק אלע טאג, מען שמועסט אפילו אז זי פודערט זיך, ווען איר סרולקע זעהט נישט און איז א הויף דאמע, זי אינטריגירט אין הויף געגן יעקב מאיר'ן לטובת איר סרוליק'ן, און ס'איז איר אוודאי נישט צום הארצן אז יעקב מאיר'ס חשיבות זאל זיך נאכמער צואוואקסן צוליב אזא אויסגעשפילטן איידעם ווי פינטשע.

זיי באגעגענען זיך בלויז מיט אומדרייסטע שעמעוודיגע בליקן, און יעדער היט זיך אין געהיים זיין צאפלדיג געפיל און שווינדלדיגע מחשבה. וואס זשע פאר א כלה ווילסטו פינטשע זאל מען דיר געבן? מען שמועסט ביי לייטן אז טאטע מאמע האבן פאר דיר א ציגיינערקע אויסגעקליבן. פינטשע קוקט אויף זיין כלה וואס זעט אויס אין זיינע אויגן א יפהפייה, און וויל זיך פאר איר באווייזן מיט זיין חכמה און דרייסטקייט. ער רויטלט זיך און טוט איבערגעאײַלט אַ זאָג. אַ ציגײַנערקע גאָר? קײן שחורה אני ונאוה דאַרף איך נישט, פֿע! די כּלה װײס בעסער פֿון די מומע יהודיתל די טײַטש פֿון דעם פּסוק אין שיר-השירים, איך בין שװאַרץ, דאָס איז מײַן חסרון, אָבער שײן מיט מײַנע מעשים-טובֿים!

וויי וויי, זי האט אים פארשטאנען פונקט פארקערט, מען דארף שוין אם לא עכשיו אימתי, אויב נישט איצט ווען דען? מתקן זיין דעם עוות, דעם פעלער, נאר ווי אזוי טייטשט מען עס איר אויס אז דערביי שטייט די מומע יהודית'ל מיט א צעשטראלט פנים פון א שלעכטן מלאך וואס האט אפגעטון א גוט שטיקל ארבעט? די כלה טוט א מורמל, א גוטן טאג, און לאזט זיך צו דער טיר, איילט זיך דער חתן ווי דורך א שריפה צו פארריכטן די מערכה, און טוט א זיי דורך די ציין, ווי גערעדט צו זיך אליין, זי זאל פארשטיין און די מומע נישט. שובי שובי השולמית. נאר שולמית נעמט דאס אן פאר א ווייטערן אפ'חוזק'ן פון איר, און טוט א לויף ארויס מיט א פארקלאפ די טיר אונטער זיך. עפעס גאר א משוגענע איז די מומע יהודית'ל ווי ברוגז פאר אזא נישט שיין אויפפירן זיך ביי איר אין שטוב און פארענדיגט מיט א טרייפן שפאס, ס'איז א פנים אזוי קלוג ברכה ווי שיין. און באלד שוין ערנסט. יעקב מאיר'ס מיזינקע האט זי איר שטאלצן טאטנ'ס טראץ. אה, זיין איידעם וועט גאר נישט זיין וואס צו מקנא צו זיין. פון דעם טאג אן האט ברכה יעקב מאיר'ס געהאדעוועט ביי זיך אין הארץ און אין רעיון סיי איר ליבע געפיל צו פינטשעלען, סיי איר עקשנות'דיג געפיל צו איר באליידיגער. זי וועט זיינע נישט זיין. זי איז פאר אים נישט מער ווי א סחורה. פע! פאר די חבר'טעס אבער האט זיך עס אויסבאהאלטן ווי א יאטרנדיגע וואונד. אין יענער צייט האבן די חבר'טארנס געלייענט איינמאל און נאכאמאל דאס נייע ביכל וואס יעקב מאיר האט מיטגעבראכט פון דער נסיעה מיטן רבי'ן איבער שטעט און שטעטלעך. אהבת ציון פון אברהם מאפו, אין העברעאיש און אין יידיש. די דריי חבר'טארנס האבן ליינענדיג די ביכלעך צוזאמען אין ברכה'ס צימער בשותפות אסאך טרערן פארגאסן אויף די ליבע ליידן און ליבע פריידן פון די העלדן אמנון און תמר. נאר ברכה וואס האט די ביכלעך צו יעדער צייט געהאט ביי זיך אין צימער פלעגט זיי נאך לייענען פאר זיך אליין באזונדער

א ספר פון א נזיר וואס בעת'ן שרייבן רעדט ער צו זיך אליין. עס זענען אריבער עטליכע יאר, ביז איינמאל הייבט זיך עס אן טומלען ביי יעקב מאיר אין שטוב, מען גרייט זיך אויף א זעאונג צווישן חתן כלה. צווישן די מחותנים איז שוין אלץ אפגערעדט, ס'הייסט יעקב מאיר האט שוין אלץ ארויסגעלייגט אויפן טיש. און משה יאָסל האָט מיט פֿאַרמאַכטע אױגן אױף אַלץ צוגעשאָקלט מיטן קאָפּ, װי ער װאָלט פֿאַרטאָן געװען אין אַ שטומער תּפֿילה, מע דאַרף פּראַװען די תּנאָים. שװאַרץ און אָנגעצונדן, װי אַ ברענענדיקער קין, שטײט די כּלה פֿאַרן טאַטן. אירע דיקלעכע ליפּן צוקן, נאָר די װערטער פֿאַלן אַרױס פֿון איר מױל אַנטשלאָסן און טראָציק, איך װעל זיך מיט אים נישט אָנקוקן! מען קאָן דאָך אָבער נישט אַנדערש, וויל יעקב מאיר באַזאַלבן איר עקשנות, עס זאָל ווייכער ווערן. לויטן דין פֿון דער תּורה דאַרף מען פֿריִער פֿרעגן דאָס מיידל, צי דאָס ייִנגל געפֿעלט איר. ווייסט דאָך עס אַליין. און אַז זיי קוקן זיך פֿריִער נישט אָן. ער געפֿעלט מיר שוין ניט, טאַטע. וואָס? איך וויל אים נישט. דו ווילסט נישט? וואָס הייסט עס? צינדט זיך אָן יעקב מאירס פּנים, זײַן האָריקײט זעט אױס װי זשאַר, און זײַן דיקלעכער נאָז רײכערט, אָט-אָט װעלן פֿון אים אַרױסזעצן פֿלאַמען. האָסט דאָך נאָר-װאָס אַלײן געזאָגט, טאַטע, אַז מען דאַרף פֿריִער פֿרעגן דאָס מײדל. איז װיל איך טאַקע נישט. אָבער װאָס הײסט? דערפֿילט זיך יעקבֿ-מאיר װי געשלאָגן אום חנוכּה פֿון פֿיר טײַז און רעדט שױן אָפּגעקילטער. מיט פּינחסלען קלינגט דאָך אַ װעלט! הם! און דו אַזאַ יפֿהפֿיה ביסט עס? איך ווייס עס, איך בין א שחורה, און מיט אים קלינגט א וועלט, און פון דעסטוועגן וויל איך נישט, און שוין. וואס הייסט דו ווילסט נישט? פרואווט יעקב מאיר שוין מיט א געמאכטע בייזקייט, און וואו בין איך, יעקב מאיר, דער טאטע דיינער? דו ביסט אין מיר, איך בין יעקב מאיר'ס טאכטער. ביי יעקב מאיר'ן לאזן זיך אראפ די הענט, ביי איר עקשנות מוז ער פארשפילן. דאס איז ערשטנס, צווייטנס איז ער שטאלץ אויף איר א טאטנ'ס א טאכטער, און דער דארן פון זיין צארנדיגן בליק ווערט פארברענט אין דעם זשאר פון איר שווארץ ברענענדיגע אויגן. דאך מיט בייזן אנשטעל. נישט איז נישט. און א ווענד זיך באפעלעריש צום ווייב. פינה, אלע צוגרייטונגען צו די תנאים אפשטעלן, איך דארף זיך נאך באדענקען. און ווידער צו דער כלה, און דו, באדענק זיך אויך. איך ווארט אויף א שכל'דיגע תשובה פון א בר דעת. אבער ער האט זיך אויף אזוי נישט דערווארט, דער שטאלצער יעקב מאיר. פאר פנחס'נס ארעמע טאטע מאמע איז דאס געווען א פאטש אין פנים און א ווייטאג אין הארצן. ווי א קאץ מיט א מויז שפילט זיך דער גביר מיטן ארעמאן, זאל דער אייבערשטער באצאלן פארן קינד'ס בזיון. ס'איז זיי גארנישט איינגעפאלן, פנחס'לס עלטערן, אז זייער עילוי האט זיך מיט דער צייט אריינגעעגבערט אין קאפ זיינס אן אייגענעם זאג, קיין שחורה אני ונאוה וויל איך נישט, פע! אז ער איז דווקא אויפן זיבענטן הימל וואס ער איז פון דער פע פטור געווארן. פנחס'ל האט איבער די בלעטער פון דער גמרא וואס ער לערנט שוין לאנג, געווארפן אן אויג אויף ברכה'ס שיינער חבר'טארין אויף סלאווע פרוים'ס. און איינמאל האט ער זיך געמאכט הארץ, צי דער חשק האט אים אונטערגעזאגט, ער וועט גיין צו דער מומע יהודית'ל. זי האט אים עטליכע מאל געגעבן אנצוהערענישן, און ער איז ענדליך געגאנגען און האט מיט שעמעוודיגע בריענדיגע ווערטער

ס'האט לאנג נישט געדויערט און פרוים, סלאווע'ס טאטע איז אליין געקומען צו משה יאשל'ן אין שטוב. אזא נגיד ווי יעקב מאיר איז ער נישט, אבער מער ווי צוויי טעכטער האט ער דאך אויך נישט, וועט ער אלץ אוועקגעבן איר, סלאווען, אין אזא כלי שלימה ווי פנחס'ל איז, איז כדאי אריינצולייגן אלץ. די מחותנים האבן זיך זייער גיך דעררעדט, דער חתן האט פארשעמט צוגעשאקלט מיטן קאפ. די כלה בלויז האט צו דער גרויסער פארוואונדערונג פון די עלטערן געפרואווט נישט מסכים זיין. עפעס האט זי געמורמלט אז ניט זי וויל נישט נאר זי קען ניט, און אן א פארוואס און אן א פארווען. נאר ווער האט זי געהארכט? איך וועל אפשמייסן, האט דער טאטע געזאגט מיט א קאלטער לעבער, אז דער איידעלער סלאווען איז פארבייגעלאפן א דראזש אונטער דער הוט. אין גיכן האט מען יעקב מאיר'ס הויזגעזינד פארבעטן אויף פנחס'לס תנאים מיט סלאווע פרוימס. אלע זענען געגאנגען און זיך געפרייט צי פון גאנצן הארצן צי בלויז לפנים, קיין פענסטערל אין א מענטשנ'ס הארץ איז נישטא, אן אויסנאם איז געווען ברכה, זי ליידט אויף א שטארקן קאפוויטאג האט מען זי פארענטפערט. מארגן אם ירצה השם, ווי נאר ס'וועט איר לייכטער ווערן, וועט זי קומען אנווינטשעווען דער כלה און זיך מיט איר צעקושן. זי איז אויף מאָרגן אויך נישט געקומען, און סלאָװע איז געגאַנגען צו איר. זײער פֿרײַנדשאַפֿט האָט זיך נישט איבערגעריסן. זײ האָבן בלויז װעגן איין זאַך נישט גערעדט, װעגן פּינחסלען. פֿרױם גבאי איז אַפֿילו איצט נישט אין גאַנצן זיכער געװען מיט זײַן עצה. און װאָס טוט ער די שעה זאָל ניט זײַן, אַז יעקבֿ-מאירן פֿאַרגלוסט זיך אַ דריי צו טון דעם דישל אויף צוריק, װעדליק יהודיתל גיט אָנצוהערן, און ער אײַלט שטאַרק צו מיט דער חתונה. אויף סלאווע'ס חתונה האבן זיך אלע, אייגענע און פרעמדע, געוואונדערט פארוואס ברכה יעקב מאיר'ס איז נישטא. און מער פון אלע די מומע יהודית'ל מיט א זיפצעלע און מיט א קרעכצעלע און מיט א נקמה שמייכל אין זיך אריין. סטייטש און סטייטש! דעם חתן'ס א שוועסטער קינד און דער כלה'ס הארציגסטע חבר'טארין. נאר די כלה אליין האט איר מיט א באצערט פנים פון אונטערן וועלאן דערקלערט אז ברכה איז שוין עטליכע טאג קראנק, ליגט צו בעט, און וואס קען מען טון? א שאד, א שאד. אלץ איז געגאנגען כשורה, נאר פאר די חופה איז די כלה נעלם געווארן. צווישן דעם חתן עולם איז דורכגעלאפן א געשעפטש, ווי א גערויש אין וואלד פאר א שטורעם, און אויף די מחותנים פון ביידע צדדים איז אנגעפאלן א שרעק, וואס באטייט עס? און וואו הייבט מען זיך אן צו זוכן? און די כלה אין ווייסע חופה קלייד ווי א פרינצעסין איז דעמאלט געשטאנען איבער ברכה'ס צוקאפנס און זיך געבעטן ביי איר, ברכה'ניו, הארציקע מיינע, איך פארשטיי דיין פיין, גלייב מיר, איך בין א כלה געווארן געגן מיין ווילן, איך האב דיך ליבער פון אים, ער איז דאך דיין באשערטער, ס'נאך נישט שפעט, זאג איין ווארט און איך רייס אראפ דעם וועלאן פון קאפ און צעטרעט אים מיט די פיס, זאל דער טאטע אפילו פאטשן מיר אין פנים, ברכה'ניו. און זי האט געמאכט א באוועגונג אויסצופירן עס. ניין! האט ברכה א געשריי געטון, אויסדרייענדיג צו איר דאס פנים פון דער וואנט, און אירע אויגן האבן ווילד געשרפעט, איך האס אים! ער איז דיין באשערטער! גיי צו דער חופה, סלאווע'ניו! איך באפעל דיר! און זאל דיר זיין מיט מזל. מיין מזל איז פינסטער. די כלה איז צוגעפאלן צו איר פנים און זיי האבן זיך געקושט דורך געוויין און טרערן. דו שיקסט מיר ברכה'ניו צו דער עקידה! האט זיך ארויסגעריסן א געשריי פון דער כלה'ס הארץ און זי איז ארויסגעלאפן. אין א פערטל שעה ארום האט ברכה דערהערט די מוזיק

שדכנים האָבן אָנגעהויבן אַלץ אָפֿטער צו קומען צו יעקבֿ מאירן אין שטוב אויף אַ גלעזל טײ מיט אײַנגעמאַכטס אָדער אַ גלעזעלע בראַנפֿן מיט אַן אײער-קיכל. ברכה האָט געשוויגן. אַז מ'האָט זי ענדלעך צוגעגרייט אָנצוקוקן זיך מיט אַ חתן, האָט זי זיך נישט געגנגעשטעלט. יאָ, יאָ, נישט, נישט. דער חתן, אַ סידילקאָווער, אַ שטאָט, וואָס איז באַקאַנט מיט איר סידילקאָווער ש"ס, איז נישט געווען אַזאַ בר-אוריין ווי פּינחסל, און שיין אוודאי נישט אזוי שיין און בא'חן'ט ווי ער, דערפאר אבער א בר-אבהן, גאר פון גרויסן יחוס, א שפראץ פון דער טשערנאבילער דינאסטיע, א קרוב פון טריסקער הויף. דער דאזיגער שידוך האט געדארפט פארשטארקן אין הויף יעקב מאיר'ס פאזיציע קעגן יהודית'לס אונטערגראבונגען. דעם חתן איז נישט באזונדערס געפעלן געווארן די כלה, ער האט זיך געפרואווט קרימען, נאר אין דער זאך האט זיך אריינגעלייגט דער טריסקער רבי אליין לטובת זיין גבאי ראשון, און אין גיכן זענען געפראוועט געווארן די תנאים. אויף די תנאים זענען געווען דער כלה'ס ביידע חבר'טארנס, רילקע דער רעבעצנ'ס און סלאווע פרוים'ס, ביידע שוין חתונה געהאטע, אין פארוקן, און זיי האבן ביידע שטארק געלויבט דעם חתן פאר דער כלה. דער חתן, אברהם בער האָט ער געהייסן, שוין ניט גאָר קיין יונגער, האָט זיך אַרויסגעוויזן פאַר אַ וועלטלעכן בחור, אויף וועלכן ס'האָט גלייך עדות געזאָגט זיין קליידן זיך. אין אָנהייב האָט עס ביי דער כלה אויסגענומען. ס'האָט זיך אויסגעוויזן, זי איז צופרידן, און די פרייד אין שטוב איז געווען גרויס. ברכהן אַליין האָט זיך גענומען אויסדאַכטן, אַז זי הייבט אים אָן ליב צו קריגן. נאָר וואָס ווייטער אַלץ חשכדיקער איז געוואָרן איר בליק אויף אים, אברהם בער דער חתן האט אין זיינעם בריוו רק זי געמונטערט אז זי זאל פארלאנגען פון טאטן אז אירע זילבערנע לייכטער זאלן זיין פון א שווערע וואג, אז איר פוטער זאל זיין נישט אנדערש ווי א פייענער פון ערשטן סארט, זיינער אומבאדינגט א טכוירענער. ער שרייבט איר טאקע זייער שיין וועגן זייער ליבע, שיין אבער נישט ווארעם, זיי זענען געשריבן נישט מיט רויט בלוט נאר מיט בלויען זיי זײַנען, שײַנען ניט מיט זונליכט, נאָר מיט לבֿנה-ליכט. ער האָט זי נישט ליב. ס'איז אַ שװאַרצע, אַ מיִעסע. אַ מענטש איז אַן אָפּנאַרער, קען אָפּנאַרן זיך אַלײן. דער שפּיגל אָבער איז דער גרעסטער אמת-זאָגער. קוק זיך ברכה אָן, זאָגט איר דער שפּיגל, און זאָג אַלײן, פּינחסל איז װי אַ לױטערער שפּיגל, האָט ער איר געזאָגט דעמאָלט דעם אמת. ער אָבער, אַבֿרהם בער, איז אַן אײניקל פֿון גוט-ייִדישן שטאַם. פון שטאם, פון די נעמערס און נישט געבערס, מיינט בלויז איר טאטנס עשירות, ער האט זיך פארקויפט פאר געלט און זי געקויפט פאר זיין יחוס, האט געהאנדלט מיט זיך און מיט איר ווי א קצב. פון דעסטעגן פלעגט זי פון טאטן בעטן, און פאדערן אלץ וואס ער האט פון איר געפאדערט זאל זיין אזוי. זי איז געווארן גלייכגילטיג צו זיך אליין. האָט זיך געפֿױלט זיך אַנטקעגנשטעלן, בלױז פֿון צײַט צו צײַט, װען זי איז געבליבן אַלײן מיט זיך און דעם חתנס בריװ, פֿלעגט עס פֿון איר אַרױסװײנען. סוף זײַט דרײַ, המשך זײַט פֿיר.